המשך פון דער פאעמע דאקטאר לוקאוו פון מנחם בוריישא, געלייענט צבי יסערלין. מ'וועט קומען, האָט זיך אויסגעריסן פון פאַרשטיקטע העלדזער. מ'האָט זיך אָנגעזעצט אויף עטלעכע קבצונים און געמאַכט זיי זאָלן פאָלגן.

איין גוט ווארט פארלירן וואלטן זיך צעעפנט אלע הערצער. צייטנווייז האט אפשר אויסגעדאכט אז דאס פנים זיינס, דאס אלטע הארטע פנים, קארטשעט זיך אזוי ווי פון יסורים, ס'איז געווען אבער אן אפשלאג בלויז פון די אייגענע יסורים און מער גארנישט. אלץ איז אפגעגאנגען שטיל און עס וואלט געבליבן שטיל אויך נאכדעם ווי דעם קאוואל'ס ווייב האט אויסגעהויכט דעם אטעם דריי טעג נאך דער אפעראציע. ווען אבער דעם לערער הילמאן'ס טאכטער איז געלעגן צווישן טויט און לעבן, און דער פאטער אירער האט ביים דאקטער אויסגעהאקט די שויבן און ארומגעלאפן אין די גאסן שרייענדיג ער האט מיר דאס קינד געקוילעט, האבן אלע שוין געזען אז דא קומט דער סוף.

האבן ווייבער אין די היימען נישט דערווארט זיך אויף די מענער, זיי געקומען זוכן, זענען ווייבער שטיבלעך פול געווארן, האבן זיך יללות פון די ווייבער שטיבלעך אויבן אויסגעמישט מיט פסוקים תהילים אונטן, און עס האבן קינדער בלויז אין שטיבער און אין גאס צוגעקוקט בייטאג ווי עס גייט דער רב און נאך אים די פֿינף און צוואַנציק אידן.

געשטעלט, מיט אַ ברייטער ברוסט מעדאַלן, מיטן ברייטן קאָזיראָק איבער די אויגן, האָט אַ קוק געטאָן אויף זיי פֿון ווינקל אויג און דעם קאָפּ אַוועקגעדרייט. אויפֿן וואַנט דער זייגער האָט מינוטן אויסגעשלאָגן, סקאַלאָזוב, משמעות, האָט זיך נישט געאיילט

אפשר וועט ער איצט באוויליגן זיך אויפצושטעלן, עקסעלענץ? לוקאוו האט זיך נישט גערירט. האט זיך סקאלאזוב אקערגעטאן צום עולם אידן און גענומען מיט א פינגער ציילן. איינס. צוויי. דריי. דער רב און פֿינף און צוואַנציק. פֿינף און צוואַנציק? ס'איז א ליגן! ס'איז א בלבול אויף די יונגלעך מיינע! מער קיין ווייבער האבן זיי נישט אנגערירט? וואס? אזעלכע לעמישקעס גאר זענען זיי? עמיצער פון עולם אידן האט געפלאנטערט מיט דער צונג, נישט אזוי, הער הויפטמאן, איר האט בלויז באפוילן קומען די וואס האבן זייערע ווייבער ריכטיג, האט זיך סקאלאזוב געטרייסט, הייסט עס אז ביי אנדערע וועלן זיך פון דעסטוועגן קאזאקלעך האדעווען? אייער בלוט האט דער יחוס נישט געשמעקט. מיר האט נישט געשמעקט! האט לוקאף אויסגעשריען, איך האב זיך אויף זיי ארויפגעצוואונגען. קענסט דערציילן, רבי. האט א גבאי שטאט דעם רב ארויסגערוקט זיך און דערציילט.

אבער בייסן וועט ער נישט, פארקערט, אז מען דארף ווערט דער וואלף אליין דער היטער פון דער סטאדע. או, מיר זענען זיך א פאלק א קלוגס. נישט קיין שעפסן האט זיך לוקא ווי א חי' א געטראפענע צעברומט, טכוירן, קראטן, ווערים. האבן צוגעקלעבט זיך צו א גאט אזא וואס לאזט יעדן וואלד-חזר מיטן שנוק אין זייער בלוט זיך רויען, און אליין פאר יעדן הונט קריכט מען אויף דער ערד אויף אלע פיר. טויטע קאלכיגקייט האט אפגעגאסן סקאלאזובן, אין די אויגן האט משוגענע רציחה אויפגעבליצט.

אלע זענען מיר אהער געקומען שטארבן, אלע! אלע! סקאלאזובן איז פון פנים די רציחה אפגערונען, ער האט מיט אן אפן מויל די עדה אידן אנגעקוקט און געזאגט צו די קאזאקן, נעמט אים צו דעם שרייער! און מיט פלאטערדיגן אטעם צו די אנדערע, כ'האב געזאגט ס'וועט שטיל זיין, וועט זיין שטיל!

אז מען האט זיך אויסגעשטעלט אז מען איז א וויילע אפגעשטאנען און די אויגן האבן זיך דערוועגט א קוק צו טאן פאראויס, האט מען אויפן מיטן פלאץ דערזען ס'פארען זיך אפאר קאזאקן מיט א תליה. הייסט עס, איינער בלויז. ווייסט מען ווער דער איינער איז? וואו זשע איז דער אנדערער? ווערט די כוואליע פון געדיכטע רינג צעריסן, קומען קומט אן סקאלאזוב צו רייטן, הינטער אים געפירט דער אלטער, און נאך אים די פיס קוים פלאנטערנדיק, הילמאן. ביידע. ס'איז א תליה דאך נאר איינע דא. אבער אט קומט אן צו שפרייזן אויך דער גלח געראסים, און נאך אים דער רב. הייסט עס, ביידע. צוגעגאנגען אלע, אפגעשטעלט זיך,

שטרעקט דער אלטער אויס צום רב די ברוסט מעדאלן. גיב עס נטע בעקערס יונגל, חיימקען. קענסט שוין גיין. טרעט דער רב צוריק, גייט דער אלטער שטייף ארויף אויפן געשטעל, לאזט די פעטלע זיך פארווארפן אויפן האלז, און ווען ס'טרייסלען זיך שוין זיינע פיס אין לופטן,

דאָרטן אױך איז דאָ אַ קבֿר, איבער װעלכן ס'װאָלט זיך אפֿשר װעלן אײַנבױגן. אָבער גלײַך באַפֿאַלט אַ שרעק פֿאַר די צלמים, פֿאַר דעם פּאַרקאַן, אָדער אפֿשר פֿאַר דעם שאָטן פֿון דעם מענטש אין קבֿר דאָרט, און מע נעמט זיך שפּרײַזן האַסטיקער צו די קבֿרים פֿון די הײמישע און נאָענטע.